אנגעשטעלטע גייען נאר די עלטערן ארויס פאר א וויילע זאגן זיי מיר, באשינקע גיי זעץ זיך און היט די קראם. איך פארקריך אויף דער מאמעס הויכן שטול. די קראם איז פול מיט אנגעשטעלטע. זייערע קעפ הויבן זיך הינטער די טישן. וועמען זאל איך היטן? זיי צי די קונדן? די אנגעשטעלטע גייען דורך מיין שטול, ווי מיט א כיוון, גיבן זיי מיר א קנייפ, א כאפ פאר א האנט, פאר א פוס, יעדערער זוכט מיך א רייץ טון, א קיצל טון. איך הייב אן צו קוויטשען. זיי רוקן מיך אפ מיט דעם שטול צוזאמען. וואָס זענט איר דאָרטן חסר־דעה געוואָרן? לויפֿט די מאַמע צוריק אַרײַן אין קראָם. וואָס האָט איר ניט וואָס צו טאָן ווי שפּילן זיך מיט באַשקען? אויסגעקליבן אַן אָרט. זעט וויפֿל סחורה ס'איז אָנגעוואָרפֿן. און דו, וואָס רייסטו זיך מיט זיי? פֿאַלט די מאַמע גאָר אָן אויף מיר.

מען פוצט, מען ציילט זיי שטענדיג, מען האט מורא זיי זאלן זיך ניט אויסשיטן, לייגט מען זיי אלע צוזאמען אין א גראבן געלן פאפיר, מען היט זיי פון גניבה. כאטש עמיצער היט שטענדיג די קראם, האט מען דאך ניט געקאנט זיי איינהיטן פון גנבים, באזונדערס פון אייגענע גנבים. די אלע אנגעשטעלטע זענען שוין פון יארן לאנג אין קראם געוואקסן, געלערנט זיך צוזאמען. חנא, דער עלטסטער אנגעשטעלטער, א שווארצער בחור ווי ער דערזעט מיך, עפנט ער ברייט זיין שטענדיג פארשלאסן מויל און גיט מיר אפ א שמייכל דורך זיינע אפגערוקטע וואנצעס.

אזא שווייגער. ער איז ווי אן אנגעבלאזענער פון שווייגן. אויף זיין קורצן שטערן, גלאט ווי האלץ, זעט מען נישט וועגן וואס ער טראכט. אוודאי נישט פון שיינע זאכן. ער שעמט זיך אויסצוזאגן. איין זאך האט מען געוואוסט, ער זוכט א כלה. יעדן פארנאכט פארן אוועקגיין אהיים טוט ער אויף זיך אן אן אומעטיגע צורה, שלעפט ארויס פון זיין קעשענע א לעצטע פאטאגראפיע פון א מיידל וואס א שדכן האט אים צוגעשיקט, און בעט זיך ביי מיין ברודער יעקב אים אנצושרייבן א שיין בריוול יעדן אוונט צו אן אנדער מיידל.

נאָר קוקן אױף איר, די פֿאַנאַנדערגעלײגטע סחורות קײַקלען זיך מיט איר געלעכטער. זי װעט שױן דעם אָפֿיצער נישט אַרױסלאָזן פֿון קראָם. ער קױפֿט אײַן נישט נאָר װאָס ער האָט געװאָלט, נאָר אַפֿילו דאָס, צו װאָס זי האָט צוגערעדט. כאָטש עס איז שטענדיק דאָ װאָס צו טאָן, גײען אַרום די אָנגעשטעלטע אומעטיקע, אט בלאנדזשעט א פוילאקער בחור, א הויכער, א בלאנדער, ער הארעוועט זיך נישט איבער, ער גיט זיך א פארקע אין די פעקלעך, וויקלט זיי איין, וויקלט זיי אויף, ער האט מער ליב צו שפילן זיך מיט מיר. באשקע קום, דו ווילסט זיך א וויג טאן אויף מיינע פיס? שטעלט ער אויס זיינע לאנגע פיס און הייבט אן צו דרייען מיט די שפיץ שיך ווי ער זאל מיך פארופן. אַז איך שטעל זיך שױן אַװעק אױף זײ, הײבט ער מיך אַרױף, לאָזט מיך אַראָפּ. איך װיג זיך. ער צעװיגט זיך, װי ער װאָלט אָפּשטופּן אַהין און אַהער אַ הױך-אױפֿגעהױבן שאָקל-ברעט. גיב איך נאָר אַ קוק אױף זײַנע בלאָנדע פֿעטע האָר, גליטש איך זיך אַראָפּ, און ער בלײַבט זיצן, װי אַ באַלײדיקטער. אברעמל, א לערן יונגל, איז אנגעקומען אין קראם נאך גאר א קינד. אויף קעסט א שעמעוודיקער, א פארטריבענער, ער דאכט זיך, מיט א מאל וואקסט ער זיך פאנאנדער, זיך אנגענומען מיט חוצפה, און ווערט גאר א שייגעץ, גרויס און גראב, מיט א שווארצן פייערדיקן קאפ, מיט א. מיט א גרויס מויל פול מיט שטארקע ציינער, ער האט געקאנט מיט איין אטעם מיך פארשלינגען און אויסשפייען, איך האב מורא געהאט פאר אים. רבקה די קאסירשע האט זיך געטרייסלט איבער דער קאסע, אן ארעמע ניט קיין שיין מיידל האט זי נישט געקאנט זיך צוגעוואוינען אז א קאסע פול מיט געלט איז אין אירע הענט, יעדע רגע קוקט זי אן די מטבעות צי זיי זענען דא, ציילט, טאפט דאס פאפיר געלט צי זיי זענען עכטע. ציטערדיקערהייט נעמט זי צו געלט און צאלט אויס. דער בוכהאלטער הערשל זיצט אין דער פינסטער הינטערן קראם צו אלעמען מיטן רוקן. ווער האט ווען געזען זיין פנים ווי זיינע גראבע ביכער איז ער שטום, א דארער, אן אויסגעטריקנטער.

יעדעס יאר צו ימים נוראים רינגלט ער זיך ארום ווי א גענעראל מיט אלע זיינע גראבע ביכער און גייט דורך די רייען פון די איינגעשריבענע זאכן. מקחים, נומערן, שטעלן זיך אויס פאר אים ווי סאלדאטן. ער גיט אויף יעדן א קוק. ער זעט. וואס האט מען פארקויפט פארן יאר, וואס איז אויסגעמעקט, וואס איז געבליבן אין קראם. גארנישט קאן זיך באהאלטן פון זיינע שפאקולן. ער קריכט אין בוך אריין מיט זיין גאנצן גוף און נשמה, וואו עס פעלט נאר א סחורה הייבט ער זיך אויף אין דער לופטן, זיין הארץ פארטרייסלט זיך ווי נאר ער געפינט א גניבה, ער זאגט עס אן די עלטערן ווי א חורבן, מיט א שווארצן שווערן פארהאנג פארציט זיך גלייך די לופט. חנא, דער שווייגעדיגער, וואס איז געבליבן צוואַנציק יאר אין קראם, האט ענדליך געפונען א כלה. מיט נדן האט ער געעפנט אן אייגענע קראם, אנגעפאקט מיט סחורה וואס ער האט אנגעליען ביי די עלטערן. ווינטער. אין שטוב איז הייס, אין די אויוונס טרעשטשען בערווענעס האלץ. ערשט געבראכט נאסע פון הויף שיפען זיי ווי פון כעס וואס מען ווארפט זיי פון קעלט אין היץ אריין. הינטער די פארקלעפטע פענסטער גייט א שניי, ווי א פארחלומטער פאלט ער, שטעלט זיך נישט אפ, פארחלומט אונז די קעפ. וואָס וועלן מיר דאָ אויסזיצן אין שטוב? קום אויפֿן הויף. אַבראַשקע כאַפּט זײַן מאַנטל, און פֿאַרטיק, ער איז שוין אַרויס. ביז סאַשע טוט מיך אָן אין וואָל פֿון קאָפּ ביז די פֿיס, האָט שוין דער ברודער עטלעכע מאָל זיך אויסגעקײַקלט אינעם שניי. אופֿפֿ! אין הויף איז ליכטיק, פֿריילעך. מיר מאַכן שניי-באַבקעס. די וואלענע הענטשקעס ווערן גיך נאס. אבער גיי ווארף זיך מיט שניי ביי אונז אויפן הויף. א הויף ווי א ברונעם. פון אלע זייטן מויערן. הויכע ווענט, אויסגעלעכערטע מיט פענסטער טירן, פון וועלכע עס הענגען אראפ לאנגע באלקאנען. גיט מען א ווארף א קייקל שניי, פאלט ער גלייך אין א פענסטער אריין. אַװעק, שקצים! איך װעל אײַך געבן װאַרפֿן שנײ אין פֿענצטער! עפֿנט זיך פֿאַנאַנדער אַ פֿאָרטעטשקע און עס צעשרײַט זיך אַ הײזערע קול, װי דאָס קײַקעלע שנײ װאָלט אים גלײַך אין מױל געטראָפֿן. אַ, ביסט װײַטער דאָ, מאַזערוק דו אײנער! װאַרט, איך װעל אײַך בײדן אָנדרײען די אױערן! איך װעל אײַך מכבד זײַן מיט אַזעלכע באַבקעס! ער שרייט שוין דער משוגענער, רייסט זיך ארויס א קול פון אן אנדער פארטעטשקע, מען קען פון אים טויב ווערן. וואס האט איר זיך צוגעטשעפעט צו די קינדער? וואס לאזט איר זיך זיי נישט שפילן? אייך האט מען אריינגעווארפן שניי אין פענסטער? וואס מישט איר זיך דא אריין? מען שרייט זיך איבער פון ביידע פארטעטשקעס, זיי עפענען זיך אויף מאכן זיך צו ווי זיי וואלטן זיך שלאגן צווישן זיך, מען הערט שוין טריט וואס לויפן אראפ פון די טרעפ. טאקע אזוי כאפט ער אונז, לאמיר נאר זעהן ווער לויפט גיכער, קום! שלעפט מיך אבראשקע צום הויכן טויער וואס פירט צו דער גאס ארויס. איך בלייב שטיין ביים טויער ווי א צעמישטע. א ברייטע גאס, ס'איז לעבעדיג, מענטשן גייען נישט, זיי לויפן, פאלן, הויבן זיך אויף און לויפן ווייטער. שליטלעך גליטשן, פערדלעך שפאנען ווי מיט סאמעטענע שיך איבערן ווייסן סאמעט. די זון שיינט, דער שניי גלאנצט, פינקלט אין די אויגן, ווי מ'וואלט געהאט פונאנדערגעשאטן זילבער איבערן שטאט. עס פלאצט אויס ערגעץ א געלעכטער. מיר לאזן זיך לויפן בארג ארויף אהין פון וואנען ס'הערט זיך דער געלעכטער. אפאר טרעפלעך פירן ארונטער צו דער אונטערשטער גאס. אויף די טרעפלעך איז דער שניי אזוי איינגעטאפעט אז מיט דער ערשטער קעלט ווערן די טרעפלעך גליטשיג. א גאנצן טאג שטופט זיך דארט אן עולם וואס שטייט און קוקט און לאכט אויס יעדערן וואס גייט פארביי. מיינסט דער וועט אראפגיין גלאט? ר' איד, פאמעלאך, גייט נישט ווייטער, גייט בעסער ארום, איר וועט זיך דא צעשלאגן דעם קאפ. למאי לאזט איר אים נישט גיין, ער וועט סיי ווי סיי פאלן. א טראסק נאך א טראסק, יענער ציט זיך אויס, דער עולם לאכט. א הויכער יונג קומט אן, ער גיט זיך א שטעל אויפן שפיץ בערגל, מען הערט אויף צו לאכן. ווערטלעך פליען אים גלייך אונטער די פיס, נו, אדרבה, ווייז א קונץ, דו ביסט דאך עפעס א סמעלער! קוקט סארא פיס ער האט, ווי ביי א פערד. און דער יונג שפארט אן זיינע פלייצעס, בלאזט זיך אן ווי ער וואלט וועלן אין איין אטעם אריבערשפרינגען דאס בערגל. א טראט! און באַץ! אַ טראַסק איבערן אײַז. דער הױכער בחור ליגט אױסגעצױגן אין זײַן גאַנצער לענג. אַ פֿאַרשעמטער, קלײַבט ער גיך צונױף זײַנע הענט און פֿיס און לױפֿט אַװעק. געכאַפּט אַ פּאָר סיניאַקעס, אַ? נישט געהאָלפֿן דײַנע לאַנגע פֿיס? קװיטשעט דער עולם פֿון הנאה. קומען אָן װײַבער, לאכט מען שוין פאראויס. איידער זיי קומען צו צום בערגל, גליטשן זיי זיך שוין אויס, קארטשען זיך, קראצן זיך דעם הינטן, קענען גארנישט אויפשטיין. וואס הירזשעט איר ווי פערד? מען קען דאך דא דער'הרג'עט ווערן! א שטאט מיט מענטשן, און נישט אנשיטן אביסל אש צי זאמד? כאטש נעם און בלייב ליגן דא אויפן ארט. דער עולם קערט זיך מיטאמאל אפ, לאזט איבער דאס בערגל מיט די ווייבער. עס טראגן זיך פון ערגעץ ווייטע קולות. א גערויש, א פייפעריי, מען הוקעט פון אלע זייטן, מענטשן לויפן ווי אויף א שריפה. סטאפ! קאראאול! טפררר! ראטוי! שטעל זיך אנידער, טשארט! דער טייוול זאל דיר כאפן, זעסט נישט עס שלעפט זיך א יונגל אונטער דיין שליטל? רבונו של עולם, גאטעניו, א קינד אונטער א פערד, לויפט דורך מיט א געוויין א ווייבל מיט הענט אויסגעשטרעקט אין דער הויך, אויף וועמען שרייט מען עס? אבראשקע, קום א קוק טון, איך גיב זיך א קער, נישטא אבראשקע, אבראשקע וואו ביסטו? מסתמא אנטלאפן. איך דריי זיך ארום, דער עולם פארשלעפט מיך, הילט מיך איין אין זיינע קולות, לעבט ער נאך? ווער ווייס? יונגע ביינדלעך ברעכן זיך גיך איבער, זאל גאט אויסהיטן, ס'איז דאך א אידיש קינד, אז דער אויבערשטער וויל קען ער נאך טון א נס. וועמעס קינד איז עס? איר האט געזעהן? אוואדע גלייך דערקענט, ס'איז אלטע אייגע ברוך'ס קליינער יונגל, אבראשקע? מיין הארץ האט זיך אפגעשטעלט. ווי אזוי? ערשט געווען לעבן מיר, ווי קומט ער צו דעם שליטל? אוי, וואס וועט זאגן די מאמע? מ'וועט דאך אונז נישט מער ארויסלאזן אויפן גאס. אן אטעם לויף איך נאך דעם עולם. ברררר! שטעלט מען אפ דאס פערד. גיב א רוק דעם שליטל, הויב אים אויף! שרייט מען אויפן פויער. מען רינגלט אים ארום, דאס פערד שטייט ווי א שולדיגער מיט אן אראפגעלאזטן קאפ. דער פויער איז אראפ פון שליטל און האלט אין איין צעלעמען זיך און שווערן אז ער איז נישט שולדיג. למאַי קריכט אַ קינדל אונטער אַ פֿערד? דער פֿערד פֿאַרשטײט װאָס? װי קאָן מען זיך אײַנהיטן פֿון ייִנגלעך? האָספּאָדזי יעסוסע, מאַמע הײליקע! לאָז צו רו דײַן גאָטס מאַמע! קער גיכער איבער דעם שליטל! אַ לאַנגער שליטל, אין גאַנצן אַ לײדיקער. אױף אים ליגט נאָר אַ הױפֿן הײ. זעט מען דורך די שפאלטן פונעם שליטל, סליגט עפעס אונטן א שווארץ אויפן שניי, און א פינטל רויט בלוט, איך מאך צו די אויגן, אוי שוין זשע איז עס אבראשקע, שוין זשע דערהר..., דער עולם שפארט זיך אן, מען גיבט א הייב דעם שליטל, און קיינער גלויבט נישט זיינע אויגן. פון אונטער דעם שליטל קריכט ארויס און שטעלט זיך אוועק אבראשקע, די נאז אביסל צעבלוטיגט, און ער לאכט נאך. איך וויל צולויפן צו אים. א נס, אבראשקע איז א לעבעדיגער, מיר וועלן ווייטער קענען זיך גליטשן אויף דעם גאס. אבער דער עולם שטופט מיך אפ מיט כעס. מען האט זיך צעקאכט נאך מער ווי פריער, ווי זיי וואלטן געווארן בייז וואס אבראשקע איז געבליבן לעבן. זיי ווארפן זיך אויף אים אן ווילן אים צערייסן אויף שטיקלעך. אך, שייגעץ דו איינער, מיינסט ס'וועט דיר דורכגיין אזוי גלאט? אונז אלעמען ארויסגעצויגן די נשמה און דו לאכסט נאך. ס'וואקסט א ממזר נישט א יונגעל, אזא מזיק וואלט אפילו געווען א מצוה צו הארגענען. אוודאי, דא ווערט מען אויסגעריסן מיט די יארן ביז מען האדעוועט זיי אויס און זיי לויפן ארום ווי שקצים איבער די גאסן. ווער קען זיי איינהאלטן אין שטוב כל זמן דער שניי איז דא? וואזשע איז דא א פולע צו דברן? מען דארף אים אוועקטראגן צו זיין טאטע מאמע. זיין רבי וועט אים שוין געבן צו וויסן ווי צו קריכן אונטער א שליטל. מען הויבט אויף די הענט, מען וויל אים שוין שלעפן. אבער זעט, עס איז פארט דא א גאט אויף דער וועלט. אפילו אים ניט א טשעפע געטאן. דער עולם פארטראכט זיך אויף א רגע. אַבראַשקע גיט זיך אַ דרײ און גנבֿעט זיך אַרױס פֿון אונטער די אױסגעשטרעקטע הענט. ער לױפֿט אַװעק. צוגעלאָפֿן צום טױער, קערט ער זיך אום, שטעלט אױס אַ פֿײַג און גיט מיר אַ געשרײ, באַשקע, קום, מיר װעלן זיך גליטשן אױף קאָנקעס! דער גליטש. דער ווינטער ציט זיך. ווייסע טעג און נעכט פול מיט שניי. עס קומען אן פרעסט, ווערט פארפארן דער שניי אליין, עס שטעלט זיך אפ דער גרויסער טייך, פון דעם הויכן בריק זעט מען ווי מען צאמט דארט אפ מיט יאלקעס א גליטש, א קאטאק. גליטשן זיך אויף אמת'ע קאנקעס איז געווען אונזער חלום. דער ברודער אבראשקע האט נאר געהאט איין איינציגע קאנקע מיט א פארזשאווערטן שפיץ. בינדט ער זי מיט א שטריקל ארום זיין פוס און מיט דעם אנדערן שטופט ער זיך אפ. די פארזשאווערטע קאנקע גיט א קראץ דעם אייז און דער פרייער פוס לויפט נאך א פארבייגטער אין דער הויך. איך אין מיינע הויכע קאלאשן לויף הינטער אים זינק אינעם שניי, איך קען זיך קוים א גליטש טאן אויף איין פוס. יעדן ווינטער שטיי איך צו צו דער מאמען, איך וויל. ביסטו חלילה נישט משוגע, חסר דעה? גיט די מאמע אויף מיר א קוק, קאנקעס? נאך א נייס, ווי פאסט עס פאר א מיידל גליטשן זיך אויף קאנקעס? פע! זעסט נישט אז נאר שקצים טוען עס? טרערן שטעלן זיך מיר אין האלז, איך שלינג זיי אראפ, די מאמע גיט ווידער אויף מיר א קוק. פון דיר טאכטער האב איך עס גארנישט ערווארט. מוסרט זי מיר שוין מיט א שטילערן קול. שוין באלד א גרויס מיידל, גייסט שוין אין קלאס. וואס וועט זאגן דיין לערערקע? אט אבראשקע לערנט זיך אויך און ער גליטשט זיך א גאנצן טאג. אבראשקע, וואס קוקסטו אויף אים? ווי קאנסטו זיך צו אים גלייכן? וואס איז ער, א מענטש? ס'איז דאך א יונגל א מזיק, א פוסטעפאסניק. איז וואס איז דא אויף אים צו קוקן? פע. דו וואלסט זיך שעמען. ניט שיין אפילו וואס דו טראכסט וועגן דעם. גיי מאך בעסער דיינע אוראקעס. איך האב זיי שוין געמאכט, איך קען זיי אויף אויסנווייניג. מיט א פארביטערט הארץ גיי איך אוועק. אין א יאר ארום שטיי איך ווידער צו. וואס? ווייטער קאנקעס? ביי מיר כאפן א מיעסן פסק מיט דיינע קאנקעס. איינמאל פאר אלעמאל, דו זאלסט עס ארויסווארפן פון קאפ, דו הערסט? מאמע, הייאר גליטשן זיך אלע חבר'טעס פון קלאס. וועלכע חבר'טעס? זיי נישט קיין אקשן, וועסט זיך נאך צוקלאפן דעם קאפ און די פיס אינמיטן גאס, פאלסט אזוי אויך אויף יעדן טראט. מאמע, אבער ס'איז דא א קאטאק. וואס איז דאס פאר אן אנשיקעניש הייאר מיט די קינדער? נאך וואס? קאטאק? כ'וויל אפילו פון דעם נישט הערן. ווי קומט עס דיר אין קאפ גליטשן זיך מיט אלע צולאזענע יונגלעך? אבער איך האב פארט אויסגעפירט, דער מאמען איז דערעסן געווארן האבן מיט מיר צו טון, און מען האט מיר געקויפט אפאר נייענקע בלישטשענדיגע קאנקעס, נישט געקאנט זיך אנקוקן אויף זיי, מען רופט זיי סניגוראטשקעס, פון זייער שארפן ניקל בלאזט א קעלט, ווי מען גיט זיי נאר א טאפ ווערט קאלט אין האנט, און בלישטשען בלישטשען זיי ווי שפיגל.

דער שוסטער גיט אַ צי מיט די פּלײצעס. גיב אַהער די שיך. און מײַנע שיכלעך שטעלן זיך אָן, װי אַ היטעלע, אױף דעם הילצערנעם קאָפּ, אױף װעלכן ס'איז פֿריִער געשטאַנען דער שטיװל. דער שוסטער לעכערט אױס מײַנע קאָריקעס. אין יעדן לעכל שטעקט ער אַרײַן אַ שטיקל אײַזן. און די קאָנקעס שרױפֿן זיך צו מײַנע שיך. נאַ! אין װאָס הײַנטיקע קינדער קאָכן זיך! אבראשקע זוכט אלץ ווי מיך צו רייצן. ער מיינט פון שרעק ווארף איך אוועק די קאנקעס און ער וועט זיי אנטון. דיין פוס איז דאך גרעסער, סיי ווי וועסטו נישט קענען אריינקריכן אין מיינע קאנקעס. אויב דו ווילסט, אבראשקע, גיי צו דער מאמען און בעט ביי איר די פינף קאפיקעס אויף קאטאק. וועל איך דיר געבן א גליטש טאן אויף מיינע קאנקעס. וואס עפעס איך? דו ביזט דאך א געפעשטשעטע, דיר האט מען דאך געקויפט קאנקעס. אוי ביזט א רשע. איך ווער ברוגז און לויף אין קראם אוועק. די מאמע איז פארנומען. אזעלכע נודנע קונים. ווען וועלן זיי אוועק גיין? און אז זיי גייען שוין אוועק, נעמט זיך די מאמע איינוויקלען די אנגעווארפענע סחורה. זי איז צעטומלט נאך נישט אפגעקילט פון דינגעריי, זאל איך איצט צוגיין? ס'קען דאך יעדע רגע אריין קומען א נייע קונד. איך הויב זיך אן שארען ארום דער מאמע'ס הויכן שטול, וואס דראפעסטו מיר דאס קלייד? נאך וואס ביסטו אהער געקומען? זעסט איך בין פארנומען. מאמע, שטאמל איך, איך וואלט וועלן. ס'קאסט פינף קאפיקעס. כאטש איינמאל גיין אויפן. איך האב מורא ארויסרעדן דאס ווארט קאטאק, אפשר וועט ער זיך ווי עס איז אליין אריינגליטשן אין דער מאמע'ס אויער. מאמע, איך האב דאך מיינע קאנקעס. אויפן הויף וועל איך זיי קאליע מאכן. די מאמע גיט זיך א דריי אויף איר שטול, ווי איך וואלט אין איר אויסגעשאסן פון א ביקס.

איך ווייס שוין נישט וואס צו זאגן, ווי איינרעדן איר, בלייב איך שטיין הינטער איר שטול. וואס האט זי אזוי מורא? דער שוסטער האט דאך מיר צוגעפאסט די קאנקעס צו די שיך, און דער גליטש איז אזא גלאטער, עס איז דאך נישט אזוי ווי אויפן הויף. זאגן דאס דער מאמען? איך זעה א נייער סוחר גייט אין קראם אריין. נו, פארטיג, טראכט איך אויס קאטאק אויף היינט. אבער די מאמע, ווי זי האט דערזען דעם סוחר ביי דער טיר, שטופט זי מיך אפ מיט דער האנט, גיי, טשעפע זיך אפ פון מיר, כ'האב איצט קיין צייט נישט, גיב איר די פינף קאפיקעס און זאל זיין אן עק, ווארפט זי צו אין איילעניש דער קאסירשע. איך פארכאפ גיכער מיינע קאנקעס וואס איך האב איבערגעלאזן אין דער הינטערקראם. איך האב מורא די מאמע זאל חרטה האבן און לויף גלייך צום טייך. איך פיל נישט מער מיינע פיס אונטער זיך. די גאס, די הייזער שפרינגען מיט מיר אינאיינעם. א צעברענטע פון לויפעניש פון פראסט שטעל איך זיך אפ ביים טייך. פון איין הויכן ברעג צו דעם אנדערן האט זיך אויסגעבעט א מורא'דיג גרויסע ליילעך אנגעשאטן מיט שניי. דער שניי, פארפרארן און עס איז אויסגעטופעט א וועג. ס'ציען זיך פורן, שליטנס, פערד, מענטשן ווי שווארצע פינטעלעך גייען אריבער פון איין זייט שטאט צו דער אנדערער. איך גיי ארויף אויפן אייז פאמעליך, אבער מיטאמאל ברעכט אויס די מוזיק אויף דעם קאטאק. קום, קום! טרעשטשען זיינע באראבאנען, רופן, ציען מיך, און א פארסאפעטע לויף איך צום גליטש. דער גליטש באהאלט זיך הינטער א וואלד מיט ביימער. קורצע אויסגעהאקטע יאלקעס צאמען אים אפ פון אלע פיר זייטן.

אַ פֿאַרכאַפּטע גײ איך צום טירל צו, אַ רעדל שקצים האָט זיך אַרױפֿגעדראַפּעט אױף די בײמער, און װי פֿײגלען סװישטשען זײ און רײצן זיך מיט יעדערן, װאָס גײט אױף דעם גליטש אַרױף. פֿון קינאה, װאָס זײ אַלײן קאָנען זיך דאָרט נישט גליטשן, לאַכן זײ אַלעמען אױס. זעסט אז זי האט אויך קאנקעס, זי קען זיך אפילו נישט א גליטש טאן, פייפן זיי אויס אלע אינאיינעם אין מיין זייט, וואס? זיי האבן שוין געזען נאך מיין נאז אז איך קען זיך נישט גליטשן? איך ווייס נישט וואו זיך אהינצוטאן. כאטש נעם און לויף אוועק אהיים. דער וועג צווישן די שקצים סטראשעט מיר מער ווי דער בלישטשענדיגער אייז. היוש!

איר ווילט, איך וועל אייך פירן שפאצירן. נאך איידער א טראכט געטאן, פאל איך אין דעם שטול אריין. דער יונגל גיט א שטאך דעם אייז, א צי דעם שטול, און רייסט אים אפ פון ארט. זיך צעטראגן איבערן גאנצן גליטש. אין איין רגע בין איך שוין פארפארן אויף דער אנדערער זייט גליטש. דער יונגל טראגט זיך. דער שטול שפרינגט אונטער מיט מיר אינאיינעם. מיר דוכט זיך דער יונגל וויל אריבערווארפן דעם שטול איבער די יאלקעס און מיך ארויסווארפן אויפן שניי. מיטאמאל קערט ער זיך אום צו מיר און לאכט. משוגענער, גענוג, איך וויל נישט מער. גיט ער א ריפ דעם אייז, שטעלט אפ דעם שטול און גיט אים אזוי א הויב אז איך שטעל זיך אליין אנידער אויף דעם אייז. אהה, איצט גליטש זיך. לויפט ער מיט א געלעכטער פון מיר אוועק. יינגלעך מיידלעך טראָגן זיך פאַרביי, לאַכן, בליצן מיט די ציין ווי זיי וואָלטן מיך פאַרוואַרפן מיט קייקלעך שניי. איך לאָז זיך נאָך זיי. מיר ווערט אַזוי הייס ווי דער אייז וואָלט ברענען אונטער מיינע פיס. אַ היץ דוכט זיך גייט אַפילו פון די יאָלקעס. זיי האָבן זיך צעוויגט, דאָ זינקען זיי אין שניי אַריין, דאָ וואַקסן זיי מיטאַמאָל אויס, בויגן איין זייערע שנייאיקע לאַפּעס און בלאָזן מיר הופּקעס שניי אין צורה. שפּריצן שטעכלעך אײַז. װי אַ פֿאַריאָגטע לױף איך איבער דעם גליטש, און אָט פֿאַרשטעלט מיר דעם װעג אַ לעבעדיקע קעט פֿון אַ צענדליק פֿליִענדיקע ייִנגלעך. עמעצער פֿאַרכאַפּט מיך, פֿאַרשלינגלט מיך אין דער קעט. די קעט ציט זיך אױס, פֿאַרלױפֿט דעם גליטש. צענדליקע פֿיס טרײַבן, יאָגן אונטער. דאָ װיקלט זי זיך אײַן, װי אַ פֿאָדעם, דאָ קײַקלט זי זיך פֿאַנאַנדער, שװימט, װי אין װאַסער. און מיטאמאל בלייבט שטיין יענער וואס איז געווען אין דעם שפיץ און פארדרייט די גאנצע קעיט ווי א שלאנג ארום זיך, דער לעצטער וואס איז אויף דער קאמטשאטקע פליט אפ אין דער לופט און שטעלט זיך אפ ווי א שיכור'ע שלעפט ער זיך צוריק אהיים מיט די קאנקעס אויף די פלייצעס, עס ברעכן די ביינער, די פיס ווי קלעצער. דער טייך, די גאסן האבן זיך צונויפגעמישט. ס'איז אזוי ווארים. אבער אין קאפ טראגט זיך נאך א ווייסער חלום. אוונט. נאך ווארעמעס צעגייען זיך אלע. ס'פאלט אן אן אומעט אין שטוב. שפעט אין אוונט קומען די ברידער איינציקווייז פון גאס. דער טאַטע זיצט און טרינקט טיי. ווי ער דערהערט אַז די טיר עפֿנט זיך, גיט ער אַ הייב דעם קאָפּ און פֿרעגט, וווּ ביסטו געווען? ערגעץ נישט, גיט דער טאַטע ווײַטער אַ זופּ און שטעלט אַן אַנדער פֿראַגע, וועמען האָסטו געזען? קיינעם נישט. דער דעם טאַטנס קול הייבט זיך, וואָס-זשע האָסטו געטאָן? גאָרנישט. די ברידער קוועטשן מיט די פלייצעס, דער טאטע ווי א שולדיגער לאזט אראפ דעם קאפ, גיט שטיל א זופ און ווערט אנטשוויגן. פאמעלעך גייען דורך די ברידער דעם עסצימער, קוים צוגעמאכט די טיר, גיבן זיי זיך א לאז איבער די טרעפ און שטופן זיך אלע אין זייער קעלער צימער אריין. דא איז מען פריי.

איי טשעפע זיך אפ. גיט איינער א זעץ דעם אנדערן אין זייט, גיט זיך א ריס אן ארבל. דאס ביכל פאלט פון די הענט ארויס, די ברידער גיבן זיך א יאג איבערן צימער. איך ווייס נישט וואו צו באהאלטן זיך. איך שלאג זיך אפ אן די אייזערנע בעטלעך. לויפט א ברודער דורך און גיט מיר א קנייפ. משוגענער, וואס בין איך שולדיג? איך האב זיך נישט צוגערירט צו דיינע ביכלעך.

אין זיי קוקן אריין צוויי טיף אויסגעהאקטע גריבער אן ליכט, ווייל די פענסטער גייען ניט אויפן גאס ארויס, זיי זיינען ווי אונטער דער ערד. די היילן זיינען פארשטעלט מיט אייזנס, אז די דורכגייער זאלן נישט אריינפאלן אהין. די זון קוקט קיינמאל נישט אריין אין צימער, אפילו אינמיטן טאג ווען אויבן אויפן גאס איז הייס און ליכטיג, איז ביי אונז פינסטערלעך. אויב עס פאלט ווען דורך א פאס ליכט צווישן די אייזנס, ווערט ער גלייך אפגעשמירט פון א שאטן וואס קריכט ארויס פון אונטער די פיס פון א דורכגייער. גייט דורך אמאל א קינד, פאלן אריין זיינע שיכעלעך צווישן די שמאלע אייזערנע רעמלעך. ווילט זיך גארנישט פארקריכן אויף אזעלכע אונטערפענצטערס. און וואס איז דא וואס צו זען? פייכטע ערד, און אויף דער ערד איז אלעמאל וואס אנגעווארפן. א דורכגייער ווארפט אהין אריין א פונקענדיגן פאפיראסל, אמאל גיט מען אהין א שפיי. פארנאכט איז גאר מורא'דיג צו קוקן אין די בלינדע פענצטער. מאך צו די לאדנס דו וויסט, בעט איך זיך.

וואס? זעסטו נישט סאשע האט אים צוגענומען אינדערפרי אנגיסן קעראסין? איז צינד אן די הרובע. דער ווייסער קאך-אויוון שטייט אנגעפילט מיט האלץ. לאנגע בערווענעס ליגן איבערגעלייגט איינס אויפן אנדערן. צווישן זיי שטעקן ארויס שטיקלעך בעריאזע קארע. די ברידער ציען זיך אויס אויף דער ערד, איך פארקריך צווישן זייערע פיס. טשיק! א צעפלאקערט שוועבעלע צינדט אן די קארע. צוערשט פארלויפט א רויך און גלייך שפרינגט ארויס א ריין פייערל. די קארע צעקארטשעט זיך, גייט אויס. דאס פייערל קריכט איבער די בערווענעס, גיט א לעק, זופט אויס די נאסע טראפנס.

אבראשקע, גיי ברענג פון קיך אפאר בולבעס, מיר וועללן זיי אפבאקן אויף די קוילן. אבראשקע גיט א שפרונג, און בעט שוין אויך ביי חוה'ן א הערינג, מיר וועללן אים אפבאקן. מיט צעהיצטע פענעמער זעצן מיר זיך ארום אויוון און שארן מיט אן אייזן. גליענדיגע קוילן ברענען אונז די אויגן. אהה! חוה האט דיר געגעבן אזא גרויסן הערינג! יא, גיי ווארט אויף איר, איך האב אליין ארויסגעשלעפט פון סלוי. די גרויסע בולבעס ווארפן זיך אויף די קוילן, זייער שאלאכץ צעקנייטשט זיך אין איין רגע, דער הערינג לייגט זיך אויס ווי א שלענגל, צעפלאמט זיך, זיין עקל פארדרייט זיך, ס'שמעלצט, ס'שיפעט, און אז דער הערינג ווערט שווארץ און טרוקן, בלאזן מיר אויף די פינגער און שלעפן אים פאמעליך ארויס פון אונטער די קוילן. מיר קײַען. מיט אַ מאָל גיט אַ בלאָז, ס'עפֿנט זיך די טיר. װאָס טוט איר דאָ אין דער פֿינצטער? סאַשע לױפֿט אַרײַן, גיט אַ שאָך מיט אירע קלײדלעך. אין אירע הענט װיגט זיך אַן אָנגעצונדענער לאָמפּ. ער שפּריצט מיט פֿײַער און שמעקט מיט קעראָסין. פֿון לאָמפּ, פֿון סאַשעס געבלימלט קלײדל, פֿון אירע צעפֿלאַמטע באַקן, װערט פֿרײלעך און ליכטיק אין צימער. נו, שטייט אויף, קינדער, אוודאי האט זיך שוין אויסגעברענט דער אויוון, לאזט מיך אים צומאכן, די היץ וועט אוועק. סאשע שטופט אונז פאנאנדער. מיט דער האלב אפגעברענטע לאפעטע פארשארט זי די קוילן. דערנאך שטעלט זי זיך ארויף מיט איין פוס אויף א שטול און מאכט צו דאס אייזערנע טירל. ס'ווערט גלייך אומעטיג. וואס ווילן מיר איצט טון? טאטע-מאמע זענען דאך נאך אין קראם. באשוטקע, קום, דו וועסט אפעסן פריער, דארפסט גיין שלאפן, מארגן פרי אין קלאס שלעפט מיך סאשע. בעסער זיין מיט איר אין קיך ווי אין דעם הוילן צימער מיט פארהאקטע לאדנס. דארטן ברענט כאטש א קליין לעמפל, ס'איז ליכטיג. פון די ווענט בלישטשען די קופערנע כלים, אויף די טישלעך, לעבלעך ברויט, אייער, גאמעלקעס, שיסעלעך, טעלער. חוה פארקעט זיך ביים. פריפעטשיק, רעדט אלץ. אפילו אז זי שטייט מיטן רוקן צו אונז הערט זי נישט אויף צו רעדן. וואס ווילסטו באשינקע אויף וועטשערע? א קילקע צי א פלינדערקע? זי ווארט נישט אויף מיין ענטפער. זי האט שוין אריינגעווארפן אין זודיגן פוטער א קליינע שווארצע פלינדערקע, און ווי עס הייבט אן צו שיפען פארגעסט זי חוה מיט א נייגס. זע ווי ער האָט זיך פֿאַרבאַקט אײן פֿײַנקוכן, אַ שטיקל גאָלד! שטעלט זי מיר אונטער אַ טעלער. סאַשע זיצט אַנטקעגן און קוקט מיר אין מױל אַרײַן, כ'זאָל אַלץ אױפֿעסן. זי שטעלט מיר נאָך אונטער אַ טעלערל מיט סמעטענע. איך רײַב די אױגן, איך װיל שלאָפֿן. מיין צימער איז גרויס און לאנג אבער א פינסטערער. דאס איינציגע ליכט וואס גייט אהין אריין איז פון עס-צימער. האב איך מורא א קוק צו טאן אין דער טיפעניש פון צימער. כ'ווייס, דארטן שטייען בעטלעך. זייערע פיסלעך און קישן זינקען אין דער שווארצער פינסטערקייט. אמאל שלאפט דארטן איבער א ברודער וואס קומט פלוצלינג צו פארן, אמאל נעכטיגט איבער א סוחר. אמאל שלאפט דארטן דאס לערן-יונגל פון קראם וואס איז ביי אונז אויף קעסט. איך גיי די ערשטע שלאפן. איך דעק זיך איבער מיט די קאלדרעס איבערן קאפ. איך האב מורא זיך א קער צו טון צו דעם פינסטערן ווינקל. ביז איך שלאף איין, זשומעט מיר דער הענגלאמפ פון עסצימער. שפעט אינדערנאכט עסט מען דארט וועטשערע. איך הער ווי גאפל-מעסער קלאפן זיך אן די טעלערס. איך דרעמל און איך הער. אָט עסן אַלע אָפּ די פֿלינדערקעס, אָט פֿאַרטרינקען זי מיט אַ גלעזל קאַװע. אָט שטעלט זיך אױס די קעכן אין טיר. זי האַלט אַ לאַנגע רשימה אין האַנט. זי שטײט און װאַרט ביז די מאַמע גיט אױף איר אַ קוק. נו, חװה, װאָס װילסטו? די מאַמע דערמאָנט זיך, אַז אױסער דער קראָם איז נאָך דאָ אַ שטוב. נו, ווייז דיין צעטל וואס האסט אויסגעגעבן? חוה דערלאנגט א לאנגן אויסגעשריבענעם פאפיר און הייבט זיך אן צו שווערן אז אלץ איז זייער טייער און ווי ביליג זי האט אלץ געקויפט. די מאמע ווייסט נישט די מקחים, זי איז קיינמאל אין מארק נישט געגאנגען, נאר זי טענה'ט איין זאך, טייער, אלץ איז טייער. חוה שווערט זיך, קלאפט זיך אין הארצן, איך שלאף איין. מיטאמאל כאפ איך זיך אויף, א קאלטער שווייס האט זיך אויף מיר א גאס געטאן, איך הער זיך צו, ס'איז שטיל אין עס-צימער, אלע שלאפן. מיר דוכט זיך, עפעס האט ארויסגעפינקלט פון דער פינסטער, א סקריפ פון בעטל האט מיך אויפגעוועקט, איך גיב א הייב דעם קאפ פון אונטער די קאלדרעס, איך הער א טראט, חלומט זיך עס מיר? מיטאמאל שטעלט זיך אויס פאר מיינע אויגן א ווייסער טייוול, זיינע פיס פארשווינדן אין דער פינסטער, לאנגע ווייסע הענט פאלן אראפ, און אינמיטן בלאזט זיך א ווייסער זאק. איך פארשטיק זיך אין די קאלדרעס. דאס איז דאך דאס יונגל, אונזער לערן-יונגל. וואס וויל ער? ווי אזוי איז דאס יונגל לעבן מיין בעטל? איך האב אים קיינמאל נישט געזען אין צימער אן אויסגעטוהענעם. איך שרעק זיך פאר זיין לאנגן העמד, איך וויל א געשריי טאן, ווארפט זיך דאס אינגל צוריק אוועק אין דער פינסטערניש, איך הער בלויז ווי זיין בעטל גיט א קרעכץ. איך שלאף שוין נישט מער איין, איך קוק צי ס'רירט זיך נישט זיין קאלדרע, איך האב מורא א געשריי צו טאן, איך וועל דאך אלעמען אויפוועקן. איך ווארט קוים איבער די נאכט. מאַמע, מאַמע, דו װײסט װאָס איז געװען בײַ נאַכט? דער. װאָס רעדסטו פֿאַר אַ נאַרישקײטן? אַזאַ גרױסע מײדל! װי שעמסטו זיך גאָרנישט אױסצוטראַכטן אַזאַ בילבול? גײ, טו זיך גיכער אָן און גײ אין קלאַס. מיט פֿאַרביסענע ליפּן הײב איך אָן מײַן טאָג. אהרן'ס חתונה. דער איינציגער ברודער וואס פלעגט מיר מאכן צאצקעס איז געווען אהרן. ער האט געהאט א פיין שטיל פנים ווי ער זאל טראגן אין זיך אן איינגעשלאפענעם טרוים, ער האט אפילו מורא געהאט דעם חלום אויסזאגן פאר זיך אליין. זיינע לאנגע דינע פינגער האבן אלץ געזוכט וואס אויסצודרייען, פון ברויט האט ער געקנאטן אלערליי חיות און פייגל. פון זילבער פאפיר האט ער געקאנט אויסשערן קעלישקעס, בעכערס, בוטעלן. מיט א קעמעלע צו די דינע ליפן איינגעוויקלט אין פליס פאפיר פלעגט ער אויסשפילן פיינע ניגונים. איינמאל א פרייטאג פארנאכט האט אהרן א זאג געטאן דער מאמע'ן אז ער האט א כלה. איז געווארן א טומל אין שטוב. נישט נאר איך, אפילו די מאמע איז געווען איבערראשט. א פארנומענע א גאנצן טאג אין קראם האט זי נישט קיין צייט צו טראכטן אז די קינדער דארטן ערגעץ אין שטוב וואקסן און אז זיי זענען שוין אפילו אויסגעוואקסן. טראכטן וועגן זייער לעבן איז איר נישט איינגעפאלן. ווייל די קראם איז געווען פאר איר דאס גאנצע לעבן און אויב עס איז אזוי פאר איר דארף עס זיין אויך פאר די קינדער.

כ'ווייס, דו ביסט דאך א קליין קעפעלע, וואס האסטו דארטן אויפגעטון אין מאסקווע? געקויפט זיך א נייעם הוט? נאר אז דער זעלביגער אהרן האט זיך מיטאמאל באוויזן אז ער איז גאר א גרויסער און וויל אפילו חתונה האבן, האט מען דעם פרייטאג פארנאכט זיך צוגעהערט צו אים מיט נייע אויערן. דער טאטע האט שוין פארשטאנען אז דאס איז ערנסט. אנטקעגן אים זיצט שוין נישט קיין יונגל וואס מען קען זיך פון אים אפטשעפען מיט א ווארט. איז דער טאטע געבליבן זיצן שווייגנדיג. דערנאך האט ער אנגעהויבן זיך נאכפרעגן ווער איז אייגנטליך די כלה? ווער זענען אירע עלטערן? אַז דער טאַטע האָט דערהערט, אַז זי שטאַמט פֿון דווינסק און אירע עלטערן האָבן אויך אַ קליינעם זילבער-געשעפֿט, איז עס דעם טאַטן עפּעס ניט געפֿעלן געוואָרן. אין אַלע קליינע זילבער-געשעפֿטן האָט ער געזען קאָנקורענטן. איר יחוס האט אים אויך גארנישט געזאגט, זיי זענען נישט פון לובאוויטש פון זיינע חסידים, נאר אז דער באברויסקער רבי איז מסכים געווען אויף דעם שידוך האט מען זיך גענומען גרייטן צו דער חתונה. די חתונה האט געדארפט זיין ביי דער כלה'ס עלטערן, מיר האבן זיך אנגעהויבן גרייטן, אנגעהויבן נייען קליידער, די מאַמע האָט זיך אַלע מאָל פֿײַן אָנגעטאָן. צו אַהרונס חתונה האָט די מאַמע באַשטעלט פֿאַר זיך אַ נײַ קלײד און אױך פֿאַר מיר אַ קלײד בײַ דער ערשטער שנײַדערקע פֿון שטאָט. דאָס איז געװען אַ פּױלישע פּריצטע, אַ פֿרױ פֿון עפּעס אַ גענעראַל. װאָכן לאַנג האָט געדױערט ביז די קלײדער זײַנען פֿאַרטיק געװאָרן. אין די דריי דרייענדיקע שפיגלען פון דער שניידערקע האט די מאמע אויסגעזען ווי א בילד. א פאר'חלומ'ט טונקל וויין-קאלירט קלייד פון ווייכע טאפטע זייד, וואס האט גערוישט ווי א ווינט ווען די מאמע האט זיך בלויז א ריר געטאן. אויבן און אונטן איז די קלייד געווען באלייגט מיט אלט-פארגילטע ברייטע שפיצן. ברייט און לאנג איז געווען דאס קלייד, מען האט אפילו נישט געזען די מאמע'ס שיך. פון הינטן האט ער זיך אויסגעצויגן א שמאלער שלעפ, וועלכן די מאמע האט געקענט מיט איין מאל ארויפווארפן ארום א לילע סאמעט בענדל און ארומרינגלען מיט אים איר האנט. זי האָט אויך געקענט גלייך אָנטאַפּן אַ פּיצל נאָזטיכל גאַנץ פֿון זילבערשפּיצן, און כאָטש די אײַזערנע שראַנקען און די גלעזערנע שופֿלאָדן אין קראָם האָבן זיך געבראָכן פֿון גאָלד און איידלשטיינער, האָבן אין דער מאַמעס קליינע אויערן געבלישטשעט ווי קינדערשע אייגעלעך נאָר צוויי קליינע ווײַסע בריליאַנטן. עפּעס װי אַ צװײַגל, געדיכט באַשאָטן מיט קלענערע דיאַמאַנטן, האָט זיך אַ בראָשקע רואיק אױסגעלײגט בײַ איר אױף דער ברוסט. מײַן נײַ קלײדל איז געװען פֿון אַ העל אַפּריקאָסן-פֿאַרב, דער האַלדז און אַרבל אָפֿן, אָבער װי די הױט מײַנע איז געװען פֿון זעלבן קאָליר װי דאָס קלײד, האָט זיך מײַן נאַקעטער האַלדז און מײַנע הענט נישט געװאָרפֿן אין די אױגן. נאָר אין מיטן קלייד האָט געברענט ווי אַן אונטערגעגאַנגענע זון אַ ברייטער זיידענער גאַרטל. דאָס קלייד איז געפאַלן אין ווייכע פאַלדן כמעט ביז די פיס, און דאָך האָבן זיך געזען מיינע שוואַרצע גלאַנצנדיקע שיכלעך און אַפילו אַ שטיקל פון די העלע זאָקן. אין די פאַנאַנדערגעבלאָזענע האָר האָט געשיינט אַן אויסגעברייטערטער העלער באַנד פון דעם זעלבן זייד ווי דאָס קלייד. אַז מע האָט געבראַכט אַהײם אונדזערע בײדע חתונה-קלײדער, איז שױן דער גרױסער געפֿלאָכטענער קאָרב געשטאַנען און געװאַרט אױף זײ. מע האָט זײ פֿאָרזיכטיק אַרױפֿגעלײגט גאָר פֿון אױבן, און אַזױ האָבן זײ זיך דאָרטן אױסגערוט, האָבנדיק אונטער זיך גאַנצע עטאַזשן פֿון שװאַרצע אָנצוגן פֿאַר דעם טאַטן, פֿאַר דעם חתן און פֿאַר די אַנדערע ברידער. דאס איז געווען מיין ערשטע לאנגע רייזע. אויף מארגן פאר דער חופה, אנגעטון אין מיין ניי קלייד, האט זיך מיר געוואלט א קוק טון אויף דער כלה איידער זי גייט ארויס אן אנגעטונענע. די כלה, א יונגע, א שטארקע, א גאנץ דיק מיידל. אירע פולע ברוסטן האבן זיך געשפארט פון דעם קלייד. אירע אויגן, איינס א ברוינס, צווייטע א העל-גרויע. מיין טאטע האט געמיינט אז דאס איז א גרויסער חסרון. אז איך בין אריין אין צימער וואו מען האט זי אנגעטון האב איך זיך געוואונדערט ווי שעמט זיך ניט די כלה צו בלייבן כמעט א הוילע פאר אלעמען אין די אויגן. איך בין געשטאנען און געקוקט ווי מען האט אויף איר אנגעטון דאס ווייסע קלייד. זי האָט אויסגעזען נאָך דיקער, ווען מען האָט צוגעשפּילעט צו אירע אויפֿגעבלאָזענע האָר דעם לייכטן, דורכזיכטיקן שלייער. איך בין געשטאַנען בײַ דער כּלה-שטול און געוואַרט מיט אַלעמען צוזאַמען, ווען גייט זי אַרויס? די ליכטלעך, וואָס מיר אַלע מיידלעך האָבן געהאַלטן אָנגעצונדענע אין די הענט, האָבן שוין וואַרעם באַלויכטן איר וועג. אַז זי איז געזעסן אויף איר טראָנשטול, אַרומגערינגלט פֿון אירע שוועסטער און אייגענע, האָב איך אָנגעהויבן צו קוקן אויף יענער טיר, פֿון וואַנען עס האָט זיך גענומען רוקן צו אונדז פּאַמעלעך, מײַן שטילער ברודער אַהרן, באַגלייט פֿון דעם טאַטן, פֿון דער כּלהס פֿאָטער און פֿון אַ מנין ייִדן. האָב איך שוין מער אויף דער כּלה נישט געקוקט. דאָס געזיכט פֿון מײַן ברודער האָט אָפּגעשטעלט מײַנע בלוטן. איך האָב מיטאַמאָל דערזען, װי זײַן בלאַס פּנים װערט נאָך בלאַסער. נאָך עטלעכע טריט שטעלט ער זיך פּלוצלינג אָפּ. די כּלה האָט שװער פֿאַרװאָרפֿן איר קאָפּ אױף דעם רוקן פֿון איר טראָנשטול. זי חלשט. די אַרומיקע הױבן זי אָן מינטערן. מיר זײַנען געבליבן שטײן מיט אָפּגעשטעלטע הערצער. די כלה האט זיך אויפגעכאפט, און אהרן, מיט טרייסלענדיגע הענט, איז צוגעגאנגען זי באדעקן. מזל טוב! מזל טוב! זאל זיין אין א מזל'דיגער שעה! האט מען אויסגעשריען נאך העכער ווי אלעמאל. איך בין צוגעלאפן צום טאטן, בין ארויפגעפאלן אויף זיינע פלייצעס, און האב געמישט מיט זיינע ווארימע טרערן מיינע אייגענע. די משפחה האט זיך צעגאסן אין געוויין. גאט ווייס וואס ווארט אויף אים אז פאר דער חופה חלשט זיין כלה. דער כלה'ס משפחה ווי זיך צוזאמענגערעדט האט געשמייכלט און אנגעהויבן מכבד זיין די געסט. די קלעזמער האבן אויסגעשפילט דעם ערשטן טאנץ. פרימארגן. באשוטקע, שטיי אויף, ס'איז שוין שפעט. גייט צו סאשע די דינסט צו מיין בעטל און טארעט מיך אין דער פלייצע. איך גיב א צי די קאלדרע איבערן קאפ און דריי זיך אום צו דער וואנט. די אויגן פארקלעפט, איך זעה גארנישט. ס'איז דאָך נאָך פֿינצטער. װאָס רעדסטו, באַשוטקע? די מאַמע איז שױן לאַנג אין קראָם, דער טאַטע דאַװנט שױן. קום, שטײ אױף, כ'װעל דיר אױסבאַרשטן די האָר. שפּעטער װעל איך נישט האָבן קײן צײַט. נעכטן האָסטו מיר מיט דײַן שאַרף קעמל צעקראַצט דעם קאָפּ, כ'װיל נישט, זאָלסט מיר באַרשטן. אַך, זײַ נישט קײן נאַרעטשקע! װי קענסטו אַרומגײן אַ גאַנצן טאָג מיט פֿאַנאַנדערגעלאָזטע האָר? מען וועט דאך זאגן ביסט א צעלאזן מיידל, זאל מען זאגן מיר ארט נישט. אך באשוטקע קום וועסט זען היינט וועל איך דיר נישט וויי טון. נעמט סאשע און גיט א כאפ מיינע פאנאנדערגעפלאכטענע צעפ, א שטעכעדיג קעמל קריכט אין מיינע האר אריין און וויל ווי מיט א שער אפשניידן א קליין פארפלאנטערט קניפל. סאשענקע גענוג איך קען נישט מער.

און די מאמע מיינט אז זי האט איבערהויפט קיין רעכט נישט צו רוען, אלץ ליגט אויף איר קאפ, די קינדער, די קראם, די שטוב, די אנגעשטעלטע פון דא פון דארטן, זי שלאפט קוים איבער די נאכט. אבער די ברידער, יעדער שטייט זיך אויף ווען עס פארווילט זיך. דאָס גאַנצע לעבן האָט די מאַמע געחלומט, מיר זאָלן װערן מיט לײַטן גלײַך און אױפֿשטײן פֿרי. װען איר װאָלט אױפֿשטײן פֿריִער, האָט געטענהט די מאַמע, װאָלט איר נישט געװען אַזעלכע פֿױלאַקעס. איר װעט דאָך אַזױ פֿאַרשלאָפֿן אײַער גאַנץ לעבן. וואס איז דא צו פארשפעטיגן? דער סאמאוואר קאכט פון אינדערפרי אן, הערט ער אויף צו קאכן הייסט מען סאשען אונטערלייגן הייסע קוילן, האט מען אלעמאל א הייסע גלאז טיי. סאשע, וואו איז א ריין גלאז? סאשע, ברענג א לעפעלע. אַלײן גיט מען זיך נישט קײן ריר פֿון אָרט, כאָטש דער בופֿעט שטײט הינטערן שטול. סאַשע, װאָס איז דאָס? מער נישטאָ קײן געבריטע מילך? אַבראַשקע, װאָס שטײט אױף דער לעצטער, שטילט זיך נישט אײַן, ביז מען שטעלט נישט אַװעק לעבן זײַן נאָז אַ פֿול קריגל מילך. אבראשקע שלעפט ארויס מיט די פינגער די צוגעברענטע פענקע וואס ליגט אויבנאן א געדיכטע און שלינגט זי איין מיטאמאל און טוט דערביי א וואונק צו די אנדערע ברידער. ער, אבראשקע, איז דער גרעסטער שטיפער אין שטוב. מענדל, וואס איז היינט דא צום אנבייסן? דער שטילער מענדל גיט אַ צי מיט דער נאָז. עפּעס שמעקט מיט צימערינג. לאָמיר אָקאָרשט אַ קוק טאָן אויפֿן פֿענצטער. די ברידער האַלטן אין איין טראַכטן וווּ צו נאַשן. צוויי מאָל אַ וואָך, יעדן דינסטיק און פֿרייטיק, טראָגט חוה די קעכין אַריין אין עס-צימער עטלעכע שוואַרצע בעקנס פֿול מיט פֿלאָדן. יעדער פלאדן פאר זיך איז שווער און גראב אנגעשטאפט. זאלן זיי זיך אביסל אפקילן, לייגט חוה אויס די פלאדן פארזיכטיג אויפן אונטערפענסטער. פון די פלאדנס גייט א פארע. איינער איז אנגעבלאזן מער פון די אנדערע. איינער שוויצט פון דעם געדיכטן מאן מיט וועלכן ער איז אנגעפאקט. איינגעקלעפט אין פוטער איז א מאן אריין אין טייג ווי שווארצע זאמד. דער אַנדערער פֿלאָדן בלישטשעט אין אַ טײַך סמעטענע, װאָס האָט פֿאַרגאָסן זײַן קאָפּ. אינעװײניק איז ער אָנגעשטאָפּט מיט געדיכטן קעז. דער דריטער איז אָנגעפֿילט מיט שטיקלעך עפּל. פֿון היץ איז דער עפּל צעקראָכן. רינט אַ געלע זאַפֿט איבערן גאַנצן פֿלאָדן. מיר לעקן די פֿינגער. ביז איך גיב זיך א קער פעלן שוין היפשע שטיקער פלאדנס. אויפן פענסטער וואלגערט זיך ארויסגעפאלענע שטיקלעך קעז און מאן. די ברידער גיבן זיך א ווארף צום אלמער. דארט שטייט א גרויסער בלעכענער קאסטן אנגעלייגט מיט דיקע גראבינקע פלעצלעך איינגעטונקענע אין צימערינג און ראזשינקעס, און איבער זיי ווי א דינער פארפרארענער שניי ליגן לייכטע סוכארעס באשאטן מיט מעלצוקער. זיי כראשטשען אין די ציין, זיי קלעפן זיך צו צו די פינגער. דאס גאנצע געבעקס קלעקט קוים אויף דער וואך. מען קען פאר זיי גארנישט אנגרייטן. כאפט זיך פארן קאפ די קעכן ווען זי דערזעט ווי דער ברייטער אונטערפענסטער ליידיגט זיך אויס. ממזרים, לאזט כאטש וואס איבער פאר טאטע-מאמע! לויפן די ברידער ארויס קויפן אפאר גרויסע טערקישע בייגל, אדער זיי שיקן די דינסט נאך א צענדליג זיסע פיראזשנעס צום פוילישן קאנדיטער. סט מיר געבן א פיראזשנע, אדער איך גיי און זאג אויס דעם רבין אז דו עסט טרייפענע געבעקס, קריגן זיך די ברידער. א חוץ דאס אייגענע געזינדל כאפט אמאל אן אנבייסן אן אנגעשטעלטער פון קראם אדער א סוחר וואס קומט פון די ארומיגע שטעטלעך איינקויפן סחורה. דער סאמאוואר בלייבט שטיין אויפן טיש דעם גאנצן פרימארגן. עס האבן אויך צייט אריינצוגיין פון גאס ארעמעלייט וואס הונגערן זיך אויס גייענדיג איבער די הייזער פון אינדערפרי אן. דורך דער טיר פון קיך זעען זיי, דער סאמאוואר שטייט, און גלעזער, צוקער, אלץ איז דא אויפן טיש. גיבן זיי זיך א קראץ אין רוקן. חוה, ווי מיינט איר? נעמט זיך איינער אן מיט מוט, קען איך אריין אויסטרינקען א גלעזל טיי? פון אינדערפרי אן קיין טראפן וואסער אין מויל נישט געהאט. זיין פנים צעקנייטשט זיך פון מיטלייד צו זיך אליין. מיין דאגה גייט זויפט זיך אן מיט איין שלימזל מער אדער ווייניגער, באגלייט זי מיט אן אויסגעקרימטן שמייכל. דער ארימאן גייט צו צום טיש גיט א שווענק א גלאז און גיסט זיך אן טיי. ר' איד, וויפיל גלעזלעך טיי האט איר שוין היינט אויסגעטרונקען? רייצט זיך מיט אים אבראשקע. דער איד קוקט אויפן ברודער פון אונטער זיינע שפאקולן. לאכט דער ברודער צי ער מיינט עס מיט אן אמת. פון שרעק שמייכלט דער ארעמאן. קערט שיר נישט איבער דאס שעלכל טיי. ער טרינקט און ווערגט זיך מיטן שטיקל אפגעביסענעם צוקער. די עלטערע ברידער ווארפן זיך אן אויף אבראשקען. וואס טשעפעסטו זיך צו יעדן? עטליכע ארעמעלייט האבן זיך אזוי צוגעוואינט צו קומען צו אונז, אז איידער זי נעמט אראפ דעם סאמאוואר פון טיש גיבט סאשע א טראכט, איז שוין געווען דער און דער איד? איין ארעמאן, דאר ווי א שפענדל, האט זיך נישט געשעמט אויסטרינקען אליין א גאנצן סאמאוואר. זיין טאג איז געווען פארטיילט צווישן דער שול און אונזער סאמאוואר. ער האט געוואוסט ווען מען שטעלט ארויף דעם סאמאוואר אויפן טיש און ווען מען נעמט אים אראפ. איז צו דער צייט לאזט ער איבער דעם טלית אויפן בענקל פון שול און קומט טרינקען טיי. פעלט אים אויס מילך, שלעפט ער זיך מיטן ליידיגן קריגל אין קיך אריין און טוט א בורטש אונטער דער נאז, גיט מיר א טראפן מילך כאטש נאך אויף איין גלאז. נאכן לעצטן גלעזל טיי בלייבט ער זיצן ווי א פאר'חלש'טער און ווארט אפ ביז זיין נאז וואס איז געווארן רויטלעך ברוין ווי א ציגל וועט זיך אפקילן. מיטאמאל שטופט זיך פארנאנדער די טיר פון עס צימער און אויף דער שוועל בלייבט שטיין ווי א שווארצער שאטן ר' שלמה אונזער מלמד. ביי די ברידער שטעלט זיך דער ביסן אין מויל. שקצים, אזוי שפעט אויפגעשטאנען? שרייט דער מלמד, שוין געדאווענט? נאכנישט? און מען עסט שוין אנבייסן? געמאכט כאטש א ברכה? קומט לערנען, שוין א האלבער טאג פארביי. ער אליין שלאפט ווייניג, פאלט ער צו א ספר צו קען ער אזוי אפלערנען א גאנצע נאכט.

עסט זיך אפ דאס הארץ דער רבי וואס זיינע תלמידים לאזן זיך נישט אריינשפארן אין קאפ גאטס תורה ער בלייבט שטיין אין דער טיר ער שטייט אפילו נישט יעדע רגע איז ער גרייט צו אנטלויפן זיין שווארץ לוסטרינענער ראק דרייט זיך מיט אים צוזאמען.

און זיי ביידע, דער רבי מיטן טאטן, פארטייטשן איינער דעם אנדערן א שווערן פסוק צי זיי חזר'ן איבער אויפן קול א בלאט גמרא. פארמאטערטע, זעצן זיי זיך ביידע טרינקען טיי. זיי טרינקען און שווייגן. דער רבי טוט א טראכט פאר זיך, כ'האב דוכט זיך ערשט צופיל געשריען אויף ר' שמואל נוח'ן, נישט געווען מיט אים אינגאנצן מסכים. אבער ער איז דאך פארט א באלעבאס. א פארשעמטער, גיט זיך דער רבי א הויב פון שטול און פארשווינדט צו זיך אין צימער. ס'איז אים צו קורץ דער טאג. ער כאפט זיין טלית זאק, שלעפט פון דארט ארויס דעם תפילין בייטעלע און הויבט אן לייגן תפילין. ער דרייט די רצועות ארום דער האנט וואס איז באוואקסן מיט האר, ער שאקלט זיך, ער גיט זיך א דריי אהער, טוט א שפיי אהין, בוקט זיך, ביז ס'הייבן אים אן וויי טון אלע זיינע איברים. זעט ער אויפשטיין די ברידער, נעמט ער זיך פאר זיי, וואס וועט פון אייך אויסוואקסן? גיי, קנעל מיט זיי, נאר שטיפן, גארנישט ווי אידישע קינדער. שקצים זייט איר, וואס? אברעמל, ביסט באלד שוין א בר מצוה און וואס? האסטו א טראכט געטון וועגן דיין דרשה? נאר נארישקייטן קריכן דיר אין קאפ, אך! גיט דער רבי א זיפץ. א האלבער מנין יונגלעך, וואו נעמט מען צו זיי כח? היינטיגע קינדער, אלץ גייט אין ניוועץ, צופיל צעלאזן. אבראשקע זעט דער רבי האט זיך פארטראכט, טוט ער א פרעג, רבי, ביז מיר'ן גיין לערנען קען איך אויף א וויילע ארויס אויפן הויף? דער רבי טוט זיך א ריס פון ארט ווי ס'וואלט געברענט אונטער אים, שייגעץ, ווילסט זיך ארויסגנב'ענען פון מיר, הא? ער גיט א שלעפ אבראשקען פארן ארבל, מיר וועלן זיך גלייך זעצן לערנען חומש, וואו האבן מיר זיך נעכטן אפגעשטעלט? דער רבי לייפט פאראויס שלעפט אבראשקען אין חדר אריין, דעם רעבנס דארער פינגער מישט אויף דעם חומש און שטעלט זיך אפ אויף א שורה, נו, אט הויב אן! צעוויגט זיך דער מלמד מיט א ניגון, אבראשקע הייבט אן רוקען, די אותיות צעמישן זיך אים אויפן בלאט, ער פארקוקט זיך אויפן רעבנס בארד וואס לאזט זיך אראפ און ארויף מיטן מויל צוזאמען, אויף א רגע פארלירט אבראשקע דעם ניגון, עפנט ער ברייט פאנאנדער זיין מויל, ווי ער וואלט וועלן כאפן דעם ניגון פון דער לופט. וואוהין יאגסטו זיך אזוי? גיט דער רבי א שפרונג אויפן ארט. איך הער קיין ווארט נישט! פון חדר דערגייען שוין קולות. געוואלד, סארא מזיק א יונגל, נאר אלעמען אויסלאכן. נא! גיט א סווישטש, א פאטש. ווארט כ'וועל דיר ווייזן ווי אויסשטעקן דעם רעבן א צונג. מיט אפאר שמיץ וועל איך דיר שוין אריינקלאפן די תורה אין קאפ. רבי, כ'האב גארנישט געמיינט, בעט זיך אבראשקע, מיר טוט וויי א צאן האב איך אים א גלעט געטון מיטן צונג. אבער דער רבי האט זיך שוין צעהיצט אזש די הענט טרעסלען זיך ביי אים, ער נעמט אראפ פון טשוואק דעם פארשוויצטן לעדערנעם רימען, פארקאשערט דעם ארבל און טוט א צי אבראשקען צו זיך. דעם רעבנס אויגן ברענען ווי ביי א הייליגער עבודה. אין איין רגע שפיליען זיך אפ דעם ברודער'ס הייזלעך, דער שווארצער רימען לאזט זיך אראפ און ארויף ווי א גליענדיגער אייזען איבערן הוילן הינטען פון מיין ברודער, אבראשקע קארטשעט זיך אין זיינע הענט. רבי, איך וועל מער נישט, מער נישט טון! אבער דער רבי איז ווי פארבלענדט, ער זעהט גארנישט, ער האלט אין איין שמייסן. אבראשקע רייסט זיך פון דעם רבינ'ס קני, שלאגט מיטן קאפ אן דער ערד, ניכטערט זיך גלייך אויס דער רבי. ער לאזט ארויס דעם רימען פון האנט, און אן אויסגעמאטערטער זעצט ער זיך אנידער אויף זיין שטול. אבראשקע קייקלט זיך פון אים אוועק, פויזעט איבערן צימער, צום רעבן גיט ער זיך גארנישט א קער. לעבן סאמע טיר הויבט ער זיך אויף, שפיליעט צו די הייזלעך און לויפט ארויס. ביי דער אנדער זייט טיר שטויסט ער זיך אן אן דעם טאטן, וואס שטייט שמונה עשרה ביי דער וואנט. דער טאטע דאווענט שטיל מיט פארמאכטע אויגן. אַבראַשקע שטעלט זיך אָפּ אױף אַ רגע, פֿאַרשעמט זיך, ער טוט אַ טראַכט, האָט דער טאַטע געהערט? דער טאַטע, אײַנגעהילט אין טלית איבערן קאָפּ, שאָקלט זיך, װי אַ גרױסער װײַסער װאָלקן, װאָס גליטשט זיך שטיל אַראָפּ פֿון װאַנט. אױב ער האָט יאָ געהערט שמײַסן אַבראַשקען, האָט ער אַװדאי אַ טראַכט געטאָן, דער רבי װײס װאָס ער טוט.

צווישן די רימענס איז די הויט אויפגעבלאזן ווי אן אנגעשוואלענע, אין דער האנט שטעקט א סידור, אבער דער טאטע קוקט אין אים נישט אריין. פון אלע ארומיגע קולות דערהערט זיך פלוצים דער מאמע'ס קול, זי לויפט פון קראם אין שטוב אריין. איר ווייסט נישט וואו איז ער, דער באלעבאס? שמואל נוח, ווען וועסטו שוין ארויסקריכן פון שטוב? די מאמע איז צעטראגן. יעדן פרימארגן איז דא א צאלונג פון א וועקסל וואס מען קויפט אויף בארג, האט די מאמע מורא דורכצולאזן די צייט פון צאלן. איר פעלט דאך אויס געלט, דער טאטע וואלט איר קענען געבן אן עצה, אבער זי זעהט דעם טאטענס רוקן גיט זיך נישט קיין ריר, זיין טלית וויגט זיך ווי אן אויפגעהאנגענער אויף דער וואנט, ער קען אזוי אפדאוונען ביזן האלבן טאג, גיט די מאמע א צי מיט די פלייצעס. דער טאטע הערט דורכן טלית דער מאמעס קול, נאר ער איז נישט זיכער, שרייט עס די מאמע היינט, צי ער הערט נאך איר קול פון נעכטן? יעדן פרימארגן טומלט די מאמע פון זעלבן אויס. און וואס איז פאראן צו טומלען אזוי? אדער עס קלעקט דאס מזומנגעלט פון קאסע, אדער מען לויפט ארויס לייען א גמילת חסד ביי א שכן. מיט גאט'ס הילף מען צאלט תמיד אויס, איז וואס איז דא צו יאמערן? אבער די מאמע איז אומרואיג, באלד איז שוין עלף אזייגער און זי האט נאכנישט דאס גאנצע געלט.

חלילה נישט מאכן קיין טעות, היינט דעם פינפטן דעם פינפטן, אט. רבקה, איז וויפיל איז דא ביי דיר מזומן? פאלט צו די מאמע שוין צום וויפלסטן מאל צו דער קאסירשע. יענע האלט פון אינדערפרי אן אין איין ציילן. קופקעס מטבע שטייען אויסגעשטעלט אין קלעצלעך, די קאסירשע טאפט זיי אן, ציילט, רעכנט, שטעלט זיי איבער פון איין ארט אויפן אנדערן. ווי זי זאל נישט דרייען קומט אלץ ארויס דאס זעלבע. שוין צען פאר עלף גיט זיך די מאמע מיטאמאל א ריס פון ארט, וואס שווייגט איר אלע? גיט מיר מיין שפיצן־טיכל, און זי לויפט צו דער טיר. ר' דוד, איר וואלט געקאנט מיר היינט לייען א קליין גמילת חסד? וויפיל פעלט אייך אויס אלטע? א פופציגער איז וואס זייט איר אזוי צעטראגן, קומט אריין, שמייכלט ער אונטער, צווישן שכנים רעכנט מען זיך נישט אויס, פאר דער מאמען האט ער דרך ארץ, זי איז דאך די גאנצע פירערקע אין קראם, און אין א רגע איז שוין די מאמע צוריק, נאַ מיין קינד, רופֿט זי צו דעם עלטערן ברודער, אָט דאָ אין אַ פֿאַטשעלקע איז דאָס גאַנצע געלט, לויף צו צו דער באַנק, האָסט נאָך פֿינף מינוט, נאָר זע, האַלט שטאַרק דאָס געלט אין האַנט, אין באַנק זײַנען דאָ פֿיל גנבֿים! אוף! די מאַמע גלײַכט אויס דעם רוקן, ווי זי וואָלט פֿון זיך אַראָפּגעוואָרפֿן אַ שווערע מאַסע. נאָך עלף, הויבט זיך ערשט אָן דער טאָג. א שיפל. יעדן טאג לויפן מיר מיט אבראשקען צום בריק א קוק טאן וואס טוט זיך אויפן טייך. ס'איז דא וואס צו זען. עס שווימען פליטן, עס פארן אריבער שיפלעך פון איין ברעג צום אנדערן. די כוואליעס אליין לאזן דעם טייך נישט צורו, שטענדיג שווימען זיי, קיינמאל שטעלן זיי זיך ניט אפ און ציען דעם טייך ווי מיט געוואלד ערגעץ ווייט ווייט. אך כאטש איין מאל מיט זיי א שווים צו טאן. באשקע, ביסט שוין ווייטער אנטשלאפן געווארן? גיט מיך דער ברודער א שטופ, וואס שטייסטו ווי א נעכטיקע? גיב א קוק אהער, זעסט יענע שיפל? זי וועט באלד אפפארן אויף דעם אנדערן ברעג, עס זיצן שוין דארטן אפאר מענטשן. אוי, וואס איז דאס? גיט דער ברודער מיטאמאל א שפרונג, אוודאי, דאס איז ער, דאס פינקלען זיינע ברילן, וואו? ווער? ביסט א בלינדע וואס? זעסט נישט אט גייט דער פעטער בערי? ער פארט אלע טאג אויפן שיפל אהיים, קום גיכער, מיר וועלן אים כאפן און מיט אים אריבערפארן דעם טייך. א שיפל קען זיך נישט צעברעכן ווי די פליטן? פרעג איך אים, מיר לויפן שוין אראפ בריק.

מזל טוב! איר זײַט שױן דאָ? פֿון װאַנען זײַט איר אַרױסגעקראָכן? נישט אַנדערש װי אַרױסגעשװוּמען מיט די פֿיש אין אײנעם, האַ? פֿעטער, איר פֿאָרט אַהײם? הײבט אָן שטאַמלען אַבראַשקע. ביסט גאָר אַ מלאך, אַלץ טרעפֿסטו. און אַז אַהײם איז װאָס? גיבן אַ בלישטש זײַנע אױגן דורך די שפּאַקולן. אַך, שקצים מײַנע, איך זע שױן נאָך אײַערע נעז, אײַך װילט זיך אױפֿן שיפֿל, האַ? מילא, אַבֿרהמל, אָבער דו, באַשינקע? האָסט גאָר נישט מורא? גיט ער מיר אַ קניפּ אין באַק. אַפֿילו װען איך האָב יאָ מורא, װעל איך נישט אױסזאָגן. איך שעם זיך פֿאַר אַבראַשקען, ער װעט מיך אױסלאַכן. אַלע זאַלבעדריט גײען מיר צו צום שיפֿל, װאָס װאַרט בײַם ברעג. מיר קריכן אין אים אַרײַן. דאָס שיפֿל טוט זיך אַ שאָקל. די פּאָר מענטשן, װאָס זיצן דאָרטן, רוקן זיך אָפּ. אָבער דער אַלטער רודערמאַן גיט אױף אונדז אַפֿילו נישט אַ קוק. זײַן פּנים באַװאַקסן, פֿאַרברענט פֿון זון. כאָטש אַ ייִד, זעט ער אױס װי אַ פּױער. מיט זײַנע גראָבע פֿינגער דרײט ער אױס אַ פּאַפּיראָסל. ער שפייט אין וואסער, נעצט צו דאס פליס פאפיר. ס'דוכט זיך פאר זיינע הארטע הענט איז שווערער אויסדרייען דאס דינע פאפירל ווי אריבערפירן דאס שיפל אויף דעם אנדערן ברעג טייך. ער זאגט קיין ווארט נישט, שפייט בלויז ווי עס וואלט אן דעם נישט גענוג זיין וואסער אינעם טייך. מיר צעזעצן זיך פון ביידע זייטן, טונקען די פינגער, טאפן אן די לאנגע רודערס וואס ליגן רואיג אויפן שיפל. דעם אידנ'ס פארדרייטע הענט זענען צו קורץ, זעט אויס ווי זיינע אמת'ע הענט וואלטן געווען די צוויי לאנגע הילצערנע רודערס וואס רוען איצט פון זיינע ביידע זייטן. ר' איד, ביז וואנען וועט איר ווארטן? רופט זיך אן דער פעטער בערע, וואס ווילט איר, די גאנצע שטאט זאל זיך אנקלייבן ביי אייך אין שיפל? דער אלטער שיפמאן זיצט שטום און ווארט. אלע שווייגן. איך גיב א קוק אויפן טייך און ווער אויך אנטשוויגן. מיטאמאל הויבט אויף דער שיפמאן זיין קאפ, גיט שווער א קוק, טוט א בורטשע אין זיין געדיכטער בארד אריין. שוין דא א פולע מענטשן. זעצט זיך אביסל נענטער איינס צום אנדערן. א קער, א שפיי אין די פויסטן, א כאפ געגעבן איין רודער, און ער שטופט אויס דאס שיפל פונעם ברעג. ס'שיפל האט זיך בלויז א גליטש געטאן און זיך גלייך אוועקגעזעצט אין וואסער. פון אלע זייטן שווימען צו וואסערן. עס האט א בלאס געטאן א קעלט ווי מ'וואלטן ארויסגעפארן אין א ים.

אונזער שיפל קאטשעט זיך פאמעלעך, אלע זיצן מיר פעסט צוגערוקט איינער צו דעם אנדערן, אלע מיט ס'קעפ אראפגעלאזט, אלע קוקן אויפן וואסער ווי מיט די אויגן וואלטן מיר העלפן דאס שיפל שווימען, איך כאפ זיך אן פארן פעטערס ארבל, מיר דוכט זיך מיר זענען פארשוואומען אינמיטן וועלט. אָט ערשט אױפֿן ברעג איז אַלץ געװען גרױס, די ערד, אַזאַ ברײטע, איז איצט װי אױפֿן הימל אַרױפֿגעקראָכן. מען הערט ניט קײן קלאַנג, קײן קול, אַפֿילו אַבראַשקע שװײַגט. קײנער רירט זיך ניט פֿון אָרט. נאָר דעם שיפֿמאַנס פּלײצעס הײבן זיך אַרױף און אַראָפּ, זײַנע רודערס פּלעסקען און גראָבן אינעם װאַסער. ס'וואסער גארגלט אונטער, ווי מיט קעטן ציט עס און שלעפט אונזער שיפל. פון דערווייטנס ווינקט דער ברעג. מיר דוכט זיך בין שוין טויב פונעם וואסער. צוריק צום ברעג, אוועקשטעלן די פיס אין זאמד און גיין און לויפן איבער דער ערד.

סאשע, גיב א קוק, שטיי איך צו, זע, אט זענען אונזערע ביידענס קעפ אינעם סאמאוואר. אה, לאז צו רו מיט דיינע נארישקייטן, וואס דו קענסט אלץ אויסטראכטן. איך דארף העלפן חוה'ן, היינט פארנאכט איז דער סדר. ווי איך וואלט דאס ניט וויסן. ביי מיר ליגט שוין א גאנצע רשימה וואס איך דארף אנקויפן פון גוטע זאכן. די מאמע איז דאך שטענדיג פארנומען אין קראם, פארלאזט זי זיך אויף מיר. אוואדע ווייל איך בין אליין אן עשירקע. קומען אורחים, ווייסט נישט די מאמע וואו וואס ליגט. באשינקע, דו ביסט דאך ביי מיר א גאנצע באלעבאסטע, נו, דערלאנג אונז וואס פון כיבוד, לאמיר אויך פארזוכן עפעס פון גוטע זאכן. איך ווייס אז וויפיל איך זאל נישט אנקויפן און וויפיל חוה אליין זאל נישט אנבאקן וועט אלץ זיין ווייניג און ס'וועט אויספעלן צום סוף יום טוב. אלע קומען צו גאס, ברענגען מיט זיך א וועלט מיט קינדער, מיר אויף צו להכעיס עסן זיי גלייך אויף וואס איך זאל נישט דערלאנגען.

איר האט נארוואס געהערט נאך איינס פון אונזערע רעדנדיקע ביכער, רעקארדירט אין דער אידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל, און דיגיטיזירט און באנייט דורכ'ן אידישן ביכער-צענטער אין אמערסט, מאסעטשוסעטס.